ליל שישי פרשת ויגש, מען הייבט אן קאפיטל מ ה פסוק י, וישבת בארץ גושן, יוסף שיקט א שליחות מיט די ברידער זיי זאלן איבערגעבן פארן טאטן אז ער וועט זיך קענען באזעצן אין דעם לאנד גושן, ער האט געוואוסט אז די טאטע וויל נישט זיך דרייען אינעם הויפט שטאט, וואס דארטן איז יוסף געווען, האט ער אים געזאגט, איך וועל דיר געבן א זייטיגע מדינה'לע, גושן, דארט וועסטו דיך באזעצן, והיית קרוב אלי, דו וועסט זיין נאנט צו מיר, גושן איז געווען גאנץ נאנט צו די הויפט שטאט מצרים, אתה, דו זאלסט קומען, ובניך און דיינע קינדער, ובני בניך און דיינע קינד'ס קינדער, וצאנך און דיינע שאף, ובקרך און דיינע רינדער, וכל אשר לך, און אלעס וואס איז צו דיר, זאלסט מיטברענגען, אלע דיינע עבדים און שפחות, און דיין גאנצע פארמעגן, פסוק י א, וכלכלתי אותך שם, איך וועל דיך דארט באזארגן מיט אלעם, כי עוד חמש שנים רעב, ווייל ס'דארף נאך זיין פינף יאר א הונגער, האב איך מורא פן תורש, טאמער וועסטו פארארעמט ווערן, אתה, דו, וביתך און דיין הויזגעזונד וכל אשר לך און אלעס וואס איז צו דיר, דיינע בהמות און דיינע קנעכט און דינסטן, אויב זיי וועלן בלייבן אין ארץ ישראל קענען זיי אויסגיין פאר הונגער, ווייל יוסף האט נישט געהאט די מעגליכקייט צו שיקן שפייז פון מצרים קיין ארץ ישראל, די מצריים וועלן אים חושד זיין אז ער מאכט דארט געשעפטן, ער וויל זיך דארטן אוועק לייגן געלט, און שפעטער וועט ער זיך אליין אריבער ציען צוריק צו זיין היימלאנד, דא אז דו קומסט אהער קען איך דיך שפייזן וויפיל איך וויל, איך בין דאך דער מושל, אבער איך קען נישט עקספארטירן פון מצרים קיין ארץ ישראל, קיין סך תבואה דיך אויסצוהאלטן. זאגט רש י פן תורש דלמא תתמסכן, די תרגום זאגט דלמא תתמסכן וואס דאס מיינט טאמער וועסטו פארארעמט ווערן, ס'איז א לשון פון מוריש ומעשיר, ער מאכט ארעם און ער מאכט רייך. פסוק י ב רעדט ער ווייטער צו די ברידער והנה עיניכם רואות, ענקערע אויגן זעען מיין כבוד, עטס זעהטס אז עס איז אין די מעגליכקייט פון מיין האנט ענק אויסצוהאלטן דא, ועיני אחי בנימין, אויך די אויגן פון מיין ברודער בנימין זעען דאס אלעס צו, איז אפילו אויב ענק האבן געמאכט א שבועה אז מען גייט נישט פארציילן פארן טאטן אז איך לעב, אבער בנימין איז דאך נישט געווען דארט בשעת מעשה, ער קען יא פארציילן, און עטס זעהטס אלע כי פי המדבר אליכם אז ס'איז מיין מויל וואס רעדט דירעקט צו ענק, איך רעד ענקער שפראך, איך דארף נישט האבן קיין מתורגמן, און דאס איז נאך א באווייז אז איך בין ענקער ברודער יוסף. זאגט רש י והנה עיניכם רואות בכבודי, ענקערע אויגן זעהן צו מיין כבוד, ממילא פארשטייט עטס פון דעם אז איך האב די מעגליכקייטן ענק אויסצוהאלטן דא. ושאני אחיכם, און עטס האטס דאך אויכעט שוין געזען און זיך איבערצייגט אז איך בין ענקער ברודער, שאני מהול ככם, ווייל איך בין דאך געמל'עט אזוי ווי ענק, אזוי ווי עס איז געשטאנען אין די פריערדיגע פסוקים, גשו נא אלי, אז ער האט זיי געוויזן אז ער איז געמל'עט, און מיט דעם ווארט ככם וויל רשי מדגיש זיין אז ער איז געווען געמל'עט אזוי ווי זיי, מיט פריעה אויכעט, אנדערש ווי די בני קטורה, די בני ישמעאל, און די מענטשן פון מצרים וואס יוסף האט זיי געהייסן זיך מל'ן, וואס זיי האבן נישט געמאכט קיין פריעה, נאר יעקב און זיינע קינדער האבן מחמיר געווען און אויכעט זיך געפירט מיט פריעה. ממילא וויבאלד איך בין ענקער ברודער וועל איך זיכער האבן דעם הארץ און די רחמנות אויף ענק ענק אויסצוהאלטן. ועוד און נאך א זאך, כי פי המדבר אליכם בלשון הקודש, מיין מויל רעדט דאך צו ענק אויף לשון קודש, דאס איז נאך א באווייז אז איך בין ענקער ברודער, ווער דא אין מצרים קען דעם הייליגן שפראך? ועיני אחי בנימין, זאגט רשי, פארוואס דארף ער דא עקסטער ארויסברענגען בנימין, השווה את כולם יחד, ער האט געוואלט זיי אלע צוגליכענען אינאיינעם, לומר, צו זאגן, שכשם שאין לי בליבי שנאה על בנימין אחי, פונקט ווי איך האב נישט קיין שום שנאה אין הארץ אויף בנימין, שהרי לא היה במכירתי ער איז דאך נישט געווען ביי מיין פארקויפן, כך אין בליבי שנאה עליכם, אזוי האב איך נישט אין מיין הארץ קיין שום פאראיבל און קיין פיינטשאפט אויף ענק. פסוק י ג. והגדתם לאבי את כל כבודי במצרים, עטס זאלטס פארציילן פאר מיין טאטן מיין גאנצע כבוד אין מצרים, וואס דאס וועט קלארשטעלן פארן טאטן אז ער האט א גוטן צוקונפט אויב ער קומט אהער, ואת כל אשר ראיתם, עטס פארציילטס נישט גארנישט מפי השמועה, ווייל די אלע זאכן האט עטס אליין געזען. ומהרתם, עטס זאָלטס ענק צואײַלן, והורדתם, און אַראָפּנידערן את אבי מײַן טאַטן הנה אַהער, ס'איז אַ שאָד יעדער רגע, װאָס דער טאַטע איז זיך מצער, און װאָס ער האָט נישט קײן שפּײַז אין שטוב, אײַלטס ענק צו און ברענגטס אים אַהער, זאָל ער אַלײן זיך דערפֿרײען און זען מײַן גרױסע פּאָזיציע דאָ. פּסוק י ד. ויפול, יוסף איז אראפגעפאלן על צווארי בנימין אחיו, אויף די האלז פון זיין ברודער בנימין, צווארי א לשון רבים, און מיר זעהן אין רשי דאס איז אקעגן די צוויי בתי מקדשות וואס זענען געווען אויפגעבויט אין די חלק פון בנימין, אבער על פי הפשט איז פשוט אז יעדע מאל ס'שטייט אין די פסוק האלז קען עס ווערן אויסגעשריבן אויכעט בלשון רבים, ווייל די האלדז איז צוזאמגעשטעלט פון אפאר חלקים, עס האט אפאר זייטן צו זיך, ער האט זיך אראפגעווארפן אויף איין זייט האלדז און אויף די אנדערע זייט האלדז, ויבך און ער האט געוויינט, ובנימין בכה על צוואריו, און בנימין האט אויכעט געוויינט אויף יוסף'ס האלדז. זאגט רשי ויפל על צווארי בנימין אחיו ויבך, על שני מקדשות שעתידין להיות בחלקו של בנימין וסופן ליחרב, וויבאלד דא האט זיך דאך אנגעהויבן די גלות מצרים, האט ער שוין געקוקט אין די ווייטע צוקונפט און געזען אלע אנדערע גלות'ן, און ער האט יעצט געקלאגט שוין אויף די צוויי בתי מקדשות וואס וועלן זיין געבויט אין די חלק פון בנימין און זיי וועלן חרוב ווערן. ובנימין בכה על צוואריו על משכן שילה, אויף די משכן פון די געגנט שילה שעתיד להיות בחלקו של יוסף, וואס דאס איז פארגעברייט צו זיין אין די טייל פון יוסף וסופו ליחרב, עס וועט אויכעט ווערן חרוב. פסוק טו, וינשק לכל אחיו, ער האט געקושט זיינע אלע ברידער, ויבך עליהם, און ער האט געוויינט אויף זיי, ואחרי כן דברו אחיו איתו, הערשט נאכדעם האבן די ברידער צוריקבאקומען דעם כח הדיבור, ביז יעצט זענען זיי געווען פארלוירן און פארשעמט, און זיי האבן זיך נישט געקענט עפענען דאס מויל, יעצט ווען זיי האבן געזען אז ער וויינט אויף זיי אויף יעדן פערזענליך, האבן זיי איינגעזען אז ער האט טאקע נישט קיין שום פאראיבל אויף זיי, און ער איז א ברודער מיט זיי באמת, האבן זיי געקענט עפענען די מויל און רעדן צו אים צוריק. זאגט רשי וינשק הוסיף בנשיקה מנשק והולך דיביישר בלעז דאס מיינט אז ער האט זיך אסאך געקושט ואחרי כן הערשט נאכדעם מאחר שראוהו בוכה נאכדעם זיי האבן אים געזעהן וויינען ולבו שלם עמהם און זיי האבן פארשטאנען פון דעם אז זיין הארץ איז גאנץ מיט זיי דברו אחיו איתו האבן זיי גערעדט מיט אים שמתחילה היו בושים ממנו פון אנהייב האבן זיי זיך געשעמט פון אים. פסוק טז, והקול נשמע בית פרעה, די קול איז געהערט געווארן אין די הויז פון פרעה לאמור צו זאגן באו אחי יוסף, די ברידער פון יוסף זענען געקומען. דער רמבן האלט אז פרעה האט געוואוסט פון פארדעם אז יוסף האט ברידער, יוסף פלעגט אים כסדר זאגן אז מ'האט אים גע'גנב'עט פון זיין היימלאנד, ער קומט פון א חשוב'ע משפחה, און יעצט האט ער געהערט אז די באקאנטע ברידער פון וואס יוסף רעדט אלץ זענען אראפגעקומען. אנדערע לערנען אבער אז יוסף האט אים קיינמאל נישט פארציילט איבער זיין משפחה, און יעצט האט ער געהערט די ערשטע מאל אז יוסף האט ברידער און זיי זענען דא. וייטב בעיני פרעה ובעיני עבדיו, ס'איז זייער געפעלן די זאך אין די אויגן פון פרעה און אין די אויגן פון זיינע קנעכט, ווייל ביז יעצט האבן זיי געמיינט אז ער איז א קנעכט, אן ארעסטירטער, און זיי האבן זיך אביסל געשעמט אז ער דארף זיין זייער פירער, זיי האבן נישט געהאט קיין ברירה, זיי האבן אים געמוזט אויפנעמען, אבער עס האט זיי געבאדערט. יעצט ווערן זיי געוואר אז ער שטאמט פון א חשוב'ע משפחה, ער קומט פון אברהם אבינו וואס ער איז געוועזן דער נשיא אלקים באקאנט ביי יעדן איינעם, ער קומט פון יצחק וואס יצחק האט געהאט קעניגן, ווי אבימלך, וואס האבן געמאכט מיט אים א בונד, און יעקב, וואס ער איז אויך געווען בארימט, און אלע מלכי ישמעאל און עשיו זענען געווען נכנע אונטער אים, ממילא האט ער זיך זייער געפרייט אז אזא חשוב'ער מענטש זיצט ביי זיי אויפ'ן שטול אלס משנה למלך. זאגט רש י והקול נשמע בית פרעה, כמו ב בית פרעה, וזהו לשון בית ממש, דא מיינט עס ממש א הויז, און מ'דארף צולייגן א אות אז די קול איז געהערט געווארן ב בית פרעה, אנדערש ווי אויבן וואס ס'שטייט אז די קול איז געהערט געווארן בית פרעה און רש י האט געטייטשט אז דאס מיינט די הויזגעזינד פון פרעה, ווייל דארט איז געשטאנען וישמע בית פרעה, און דאס קען נישט מיינען אז ס'איז געהערט געווארן אין די הויז, ווייל ס'וואלט געדארפט שטיין וישמע. ממילא האט רש י דארטן מפרש געווען אז ס'מיינט די הויזגעזינד, אבער דא וואו ס'שטייט בית פרעה לייגט מען צו איין בית, און די סדר פון א פסוק איז צו פארפעלן אמאל דעם בית, און מ'טייטשט עס אויס אז ס'איז געהערט געווארן אין די שטוב פון פרעה, פרעה האט דאס געהערט און אלע זיינע קנעכט האבן דאס געהערט. פסוק יז, ויאמר פרעה אל יוסף, אמור אל אחיך, זאג פאר דיינע ברידער, זאת עשו, אזוי זאלט איר טון, טענו את בעירכם, לאדנט אן ענקערע בהמות מיט תבואה, אויפן וועג, און אויף אהיימצוטראגן צו די משפחה, ולכו און גייטס אוועק פון מצרים, באו קומטס און טראגטס די תבואה ארצה כנען, צום לאנד כנען. זאגט רש י טענו את בעירכם תבואה, לאדנט אן ענקערע בהמות מיט תבואה. ס'איז דא אין די ראשונים א פשט אויף טענו את בעירכם אז עס איז א לשון פון שטעכן די בהמות, כדי די בהמות זאלן זיך צואיילן און שנעלער ארויפגיין ברענגען יעקב מיט די גאנצע משפחה, זאל מען זיי פירן מיט אזא שטעקעלע וואס האט פון אויבן א נאגל, און אזוי איז געווען די סדר צו טרייבן די בהמות.

זאגט רש י את טוב ארץ מצרים, דאס מיינט ארץ גושן, אבער פרעה האט זיך נישט אויסגעדרוקט ארץ גושן, אפילו ער האט געוואלט רעדן פון גושן, האט זיין מויל ארויפגעברענגט ווערטער וואס ער האט בכלל נישט געפלאנט צו זאגן, את טוב ארץ מצרים, ניבא ואינו יודע מה ניבא, דאס איז געווען א שטיקל נבואה פון אים, אז סופה לעשותה כמצולה שאין בה דגים, די סוף וועט זיין אז די אידישע קינדער וועלן איבערלאזן מצרים אויסגעליידיגט, אזוי ווי די אפגרונד פונעם ים, וואס דארטן דרייען זיך נישט קיין פיש, זיי דרייען זיך נאר אויבן, דארט וואו ס'איז דא שפייז, און אונטן איז ליידיג, אזוי האבן די אידן אויסגעלערט מצרים פון זייער גאנצע האב און גוטס. זאגט רשי, חלב הארץ, כל חלב לשון מיטב הוא, חלב מיינט נישט דווקא פעטנס פון א בהמה, נאר דאס בעסטע, און די פעטנס פון די בהמה איז די בעסטע חלק, ווערט עס אנגערופן חלב. פסוק יט זאגט פרעה ווייטער צו יוסף ואתה צויתה און דו ביסט באפוילן געווארן פון מיר צו זאגן פאר דיינע ברידער אז דו ביסט באפוילן געווארן און איך געב דיר רשות זאת עשו אזוי זאלט איר טון מען האט געדארפט האבן א ספעציעלע ערלויבעניש פונעם קעניג אליין צו קענען ארויספירן בהמות פון מצרים, אין מצרים זענען געווען זייער גוטע בהמות, ווי די גמרא זאגט אז מען פלעגט נישט ארויסלאזן א בהמה פון מצרים איידער מען האט זיכער געמאכט אז עס קען נישט ווייטער פראדוצירן קיין קינדער, ווייל זיי האבן געוואלט אז די האנדל זאל בלייבן נאר אין מצרים, אבער אויפן באפעל פונעם קעניג האבן זיי יא געקענט ארויסלאזן בהמות, האט פרעה געדארפט קלארשטעלן פאר יוסף אז ער גיבט אים די רעכט, און ער זאל טאקע מודיע זיין פאר זיינע ברידער אז פרעה האט באפוילן דאס צו טון, קחו לכם מארץ מצרים עגלות לטפכם ולנשיכם, נעמטס ענק פון דעם לאנד מצרים וועגענער פאר ענקערע קינדער און פאר ענקערע פרויען, ונשאתם את אביכם און עטס זאלטס אויכעט פירן ענקער טאטן ובאתם און עטס זאלטס קומען. ס'איז דא ראשונים וואס לערנען אז די וועגענער זענען נאר געווען פאר די פרויען און די קינדער, אבער דעם טאטן האט פרעה געהייסן זאל מען ברענגען אויף די אקסלען, מכבד זיין דעם טאטן, און די קינדער זאלן אים אליינס פירן. זאגט רשי ואתה צויתה, מפי פון מיין מויל ביסטו באפוילן געווארן לומר להם, זיי איבערצוגעבן דאס, אז אויף מיין באפעל, זאת עשו, כך אמור להם שברשותי הוא, אזוי זאלסטו זיי זאגן, אז דאס איז מיט מיין רשות. פסוק כ, פרעה האט געוואלט אז זיי זאלן ווי שנעלער צוריק קומען, ער האט געוואלט אז דאס לאנד זאל געבענטשט ווערן, ער האט געוואוסט אז ווען יעקב וועט קומען וועט דאס לאנד געהאלפן ווערן, אזוי ווי עס איז טאקע געווען, עס האט זיך אויפגעהערט די הונגער, די וואסער האט אנגעהויבן ארויפצוקומען. אויכעט האט ער געקלערט אז ווען יוסף וועט האבן זיין משפחה דא, וועט ער זיך בעסער אומקוקן אויפן לאנד, ער וועט נישט זיין אזוי ווי א פרעמדער וואס ווערט א מלך, וואס ער האט נישט אזוי אינזין די אינטערעסן פונעם לאנד, נאר אז ער וועט האבן דא זיין גאנצע משפחה, וועט ער ווערן איינגעגלידערט דא, ער וועט זיין ווי א בירגער, און די אינטערעסן פונעם לאנד וועלן אים זיין מער צום הארצן, אויכעט די ברידער וועלן זיך דא באזעצן, און אז יוסף איז אזא קלוגער און מסתמא זענען די ברידער נישט צופיל אנדערש פון אים, האט ער זיך זייער געפריידט ווען זיי וועלן קומען זיך באזעצן, האט ער זיי געזאגט ועינכם אל תחוס על כליכם, ענקערע אויגן זאלט איר נישט שוינען אויף ענקערע כלים, עטס זאלט זיך נישט אויפהאלטן צו לאנג איינצופאקן אלע ענקערע פארמעגנס, כי טוב כל ארץ מצרים לכם הוא, דאס גאנצע גוטס פונעם לאנד מצרים איז פאר ענק, וואס עטס וועטס דארפן וועט מען ענק צושטעלן. זאגן די מפרשים, ער האט געוואוסט אז ביי יעקב שטייט ויותר יעקב לבדו, ער איז איבערגעבליבן צוליב די פכים קטנים וואס ער האט איבערגעלאזט, ממילא האט ער זיי געדארפט אנזאגן אויף דעם אז מען זאל זיך נישט צוטון מאכן פון די קליינע כלים. למעשה האבן זיי אים נישט געפאלגט, שטייט שפעטער אין פסוק אז זיי האבן יא מיטגעברענגט את כל רכושם אשר רכשו בארץ כנען, פארוואס? ווייל צדיקים טאקע חביב עליהם ממונם יותר מגופם, ממילא האבן זיי זיך נישט געלאזט פון דעם רשע. פסוק כא, ויעשו כן בני ישראל, די קינדער פון יעקב האבן אזוי געטון, זיי האבן איבערגענומען די וועגענער מיטן פלאן ארויפצוברענגען די משפחות, ויתן להם יוסף עגלות על פי פרעה, יוסף האט זיי געגעבן די וועגענער אויפן באפעל פון פרעה, ויתן להם צידה לדרך, ער האט זיי אויך געגעבן שפייז אויפן וועג. פסוק כ"ב, לכולם, פאר אלע פון די שבטים נתן האט ער געגעבן לאיש פאר יעדן מאן חליפות שמלות, טוישונגען פון קליידער, דאס מיינט כאטשיג צוויי פּאָר וועש, ולבנימין נתן שלש מאות כסף, פאַר בנימין האָט ער געגעבן דריי הונדערט זילבערשטיק, וחמש חליפות שמלות, און פינף טוישונגלען פון וועש. פאַרוואָס האָט ער געגעבן פאַר בנימין מער ווי פאַר די ברידער, שטעלט זיך שוין די גמרא אין מגילה, וויאזוי קען זיין אַז יוסף איז נכשל געוואָרן אין די זעלבע זאך וואס האט צוגעברענגט זיין מכירה, וועגן די ביסל זייד, די טייערע כתונת פסים וואס יעקב האט אים געמאכט אויפן בגד, איז ער דאך פארקויפט געווארן קיין מצרים, וויאזוי האט ער יעצט געקענט משנה זיין צווישן בנימין און די ברידער? איז די גמרא ענטפערט דארט, אז דאס איז א רמז געווען אז פון בנימין וועט ארויסקומען מרדכי הצדיק, וואס עס שטייט ביי אים, ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, און דער פסוק רעכנט אויס פינף קליידונגען וואס ער האט אנגעהאט, תכלת, וחור, ועטרת זהב גדולה, ותכריך בוץ, וארגמן. די פרדס יוסף ברענגט פון זיין זון אז ס'קען זיין אז דאס איז געווען די כוונה פון יוסף ווייל ס'שטייט אין רמב"ם אז ווען איינער טוט תשובה דארף ער זיך בייגן צו די אנדערע זייט האט ער געוואלט אויספרובירן די שבטים צו זיי האבן שוין אינגאנצן אויסגעריסן פון זיך די מדת הקנאה ממילא האט ער געגעבן פאר בנימין מער ווי פאר זיי און ער האט געזען אז זיי זענען גארנישט מקנא האט ער פארשטאנען פון דעם אז זיי האבן שוין גענצליך תשובה געטון אויף די קנאה וואס זיי האבן געהאט אויף אים אליין און אים פארקויפט. שטייט אין די ראשונים נאך א טעם אויף די פינף חליפות שמלות וואס ער האט געגעבן פאר בנימין, ווייל פאר די שבטים האט ער געגעבן פרישע קליידער, ווייל ער האט גורם געווען אז זיי זאלן זיך דארפן קריעה רייסן, ווען מען האט זיי חושד געווען מיט די גניבה פונעם בעכער, האבן זיי זיך צעריסן די קליידער. איז וויבאלד זיי האבן זיך געשעמט צו גיין מיט צוריסענע קליידער האט ער זיי געדארפט געבן כאטשיג איין פרישן בגד, פאר בנימין האט ער געגעבן אזוי, איין נייע בגד צוזאמען מיט אלע ברידער, און נאכדעם נאך א בגד וואס יוסף האט געגעבן, נאך א בגד וואס אסנת האט געגעבן, און נאך א בגד פאר מנשה און א בגד פאר אפרים, אזוי ווי עס איז געשטאנען אין פרשת מקץ ביי די פארציעס ביים עסן, האט ער אויך באקומען פון יוסף'ס גאנצע משפחה צוגעטיילט, חוץ די חלק וואס ער האט באקומען צוזאמען מיט אלע ברידער. אנדערע זאגן אז בנימין האט זיך אויך צוריסן זיין קלייד, ממילא האט ער באקומען איין נייע בגד פאר דעם, און נאך איינס ווייל ער איז געווען זיין איינציגער ברודער פון איין מאמע, און א דריטע קלייד אויף דעם וואס ער האט אים חושד געווען אלס גנב, און א פערדע אויף דעם וואס אלס גנב וואלט ער געדארפט באצאלן כפל, און א פיפטע אויף דעם וואס ער האט אים מטריח געווען אראפצוקומען קיין מצרים, ער וואלט זיך געקענט אנטפלעקן צו די ברידער פארדעם און נישט הייסן אראפברענגען בנימין. פסוק כג ולאביו שלח כזאת איז רשי לערנט אז די כזאת איז נישט א באזונדערע זאך, ס'גייט ארויף אויף דאס וואס שטייט ווייטער אין פסוק אז ער האט געשיקט אזא מין חשבון, עשרה חמורים, צען אייזלען נושאים וואס האבן געטראגען מטוב מצרים, פון דאס בעסטע וואס איז געווען אין מצרים, ווי רשי ברענגט אלטע וויין, פארשידענע בונדלעך. ועשר אתונות און צען נקיבה אייזלען נושאות וואס האבן געפירט בר, תבואה, ולחם און ברויט ומזון און צושפייז לאביו לדרך פארן טאטן אויפן וועג. אנדערע ראשונים לערנען אז כזאת גייט ארויף אויף אויבן. פונקט ווי פאר די שבטים האט ער געגעבן טוישונגען פון קליידער, און פאר בנימין האט ער אויכעט צוגעגעבן שלש מאות כסף, האט ער פארן טאטן אויכעט געשיקט אייזלען אנגעפילט מטוב מצרים פון די אלע כלי כסף און שמלות פון די טייערע פלאקס וואס איז געווען צו באקומען נאר אין מצרים, און אויסער דעם האט ער געפירט מטוב מצרים די וויין מיט די בונדלעך און די אנדערע בר ולחם ומזון וואס שטייט אין פסוק. זאגט רשי שלח כזאת כחשבון הזה, ומהו החשבון עשרה חמורים, זאגט דער מהרל אז רשי וויל באטאנען אז עס איז נישט געוועזן די צען חמורים פערצופאל אויסגעקומען צען, נאר ס'איז געווען מיט א קלארן חשבון, ס'האט געדארפט מרמז זיין אויף די צען שבטים, אז די טאטע זאל נישט האבן קיין טענות אויף זיי אז זיי האבן פארקויפט יוסף'ן קיין מצרים, ווייל ס'איז געוועזן ארויפגעלייגט אויף זיי פון אויבן דאס צו טון, אזוי ווי מ'לאדנט אן אייזלען, וואס די אייזלען אליין ווייסן נישט וואס זיי טוען, מען לאדנט אן אויף זיי זאכן און זיי דארפן עס טראגן, אזוי האט מען אויכעט אנגעלאדנט אויף די שבטים הקדושים די מעשה פון מכירת יוסף, און זיי אליין האבן נישט געהאט קיין בחירה אין דעם. און פונקט ווי די אייזלען האבן געברענגט צידה לדרך, אזוי איז אויכעט געווען די מעשה פון מכירת יוסף, אז דאס האט שפעטער צוגעברענגט אז יוסף זאל שפייזן די שבטים און די גאנצע משפחה. זאגט רשי מטוב מצרים, מצינו בגמרא, ששלח לו יין ישן אלטע וויין, שדעת זקנים נוחה הימנו, אלטע מענטשן האבן זייער ליב צו טרינקען אלטע וויין, זאגט די מהרשא דארט אין מגילה, ווייל אלטע מענטשן זענען קאלט כסדר, און די וויין טוט זיי אנווארעמען. אנדערע זאגן אז אלטע וויין איז זייער גוט פארן מאגן, און עלטערע מענטשן האבן מיטן מאגן צו טון, פרייען זיי זיך צו טרינקען אלטע וויין. ומדרש אגדה דאס איז געווען גריסין של פול, צומאלענע בונדלעך, וואס דאס טוט אוועקנעמען דאגות פון א מענטש, וויבאלד יעקב האט געלעבט צוויי און צוואנציק יאר מיט א שטענדיגע דאגה אויף יוסף, האט ער זיך געדארפט ערהוילן דערפון, האט ער אים געשיקט די מאכל פון גריסין של פול. אויך האט ער געוואוסט אז יעקב וועט זיך דאגה'נען אראפצוקומען קיין מצרים, ער האט נישט געוואלט ארויסגיין קיין חוץ לארץ, האט ער אים געשיקט דעם מאכל וואס דאס וועט אים אביסל בארואיגן. בר ולחם זאגט רש י כתרגומו. ווייל לחם קען מען אסאך מאל טייטשן א גאנצע סעודה, אבער דא מוז עס טייטשן ברויט ממש אזוי ווי ס'שטייט אין תרגום, ווייל ומזון מיינט דאך די איבעריגע שפייז. ומזון מיינט ליפתן, צושפייז. פסוק כ ד, וישלח את אחיו, יוסף האט געשיקט און באגלייט זיינע ברידער וילכו און זיי זענען געגאנגען, ויאמר אליהם און ער האט געזאגט צו זיי אל תרגזו בדרך, עטס זאלטס ענק נישט קריגן אונטערוועגנס. זאגט רש י אל תרגזו בדרך, ברענגט רש י קודם צוויי מדרשים אויף די ווערטער, אל תתעסקו בדבר הלכה, עטס זאלטס אוודאי רעדן אין לערנען, מען טאר דאך נישט גיין אין גאס אן רעדן אין לערנען, אבער מען זאל נישט עוסק זיין בדבר הלכה, נישט צופיל מפלפל זיין ווייל דעמאלטס קען מען זיך פארבלאנדזשן, שלא תרגז עליכם הדרך, די וועג זאל זיך נישט אויפרעגן אויף ענק און עטס וועט פארלירן דעם גראדן וועג, עטס וועטס ענק פארדרייען. דבר אחר, נאך א פשט אל תפסיעו פסיעה גסה, אפילו עטס יאגטס ענק צום טאטן, אבער עטס זאלטס אכט געבן נישט צו מאכן צו גרויסע טריט, דאס קען אוועקנעמען פון די זע-קראפט, והכניסו חמה לעיר, מאכט זיכער אריינצוגיין אין שטאט ווען ס'איז נאך ליכטיג, אזוי אז ס'זאל נישט זיין שווער אויף ענק די וועג, עטס זאלטס נישט מאכן קיין איבערגעאיילטע שריט און גיין ביינאכט, אדער גיין צו גרויסע טריט, דאס הייסט אויכעט א רוגז אויפן וועג. ולפי פשוטו של מקרא יש לומר, די פשוט'ע פשט איז, לפי שהיו נכלמים, ווייל זיי זענען געווען פארשעמט, היה דואג, האט ער געזארגט שמא יריבו בדרך זאלן זיך קריגן אויפן וועג על דבר מכירתו וועגן זיין פארקויפונג, להתווכח זה עם זה, זאלן זיך טענה'ן איינער מיטן אנדערן ולומר, יעדער זאגן פארן אנדערן על ידך נמכר דורך דיר איז ער פארקויפט געווארן, אתה ספרת לשון הרע עליו דו האסט גערעדט לשון הרע אויף אים וגרמת לנו לשנאתו און דו האסט גורם געווען אז מיר זאלן אים פיינט האבן. דער רמבן זאגט אל תרגזו בדרך מיינט עטס דארפט נישט מורא האבן אויפן וועג, ס'איז דאך געווען א הונגער יאר און דא גייען זיי מיט אזויפיל אייזלען אנגעלאדן מיט אזויפיל תבואה, קענען זיי מורא האבן אז מ'עט זיי איבערפאלן, זאגט ער וויבאלד יעדער ווייסט אז ענק זענען די ברידער פון דעם מושל דא, האט עטס נישט וואס מורא צו האבן, עטס קענט זיין רואיג אויף די גאנצע וועג. פסוק כ ה, ויעלו ממצרים זיי זענען ארויף פון מצרים, ויבואו ארץ כנען אל יעקב אביהם, תיכף און מיד זענען זיי אנגעקומען צום לאנד כנען צו זייער טאטן יעקב, זיי האבן געהאט קפיצת הדרך, זאגט דער שך אז אל תרגזו בדרך איז געווען אויך א תפילה וואס יוסף האט מתפלל געווען אויף זיי אז ס'זאל נישט צו לאנג געדויערן די וועג, זאל אקעגן שפרינגען פאר זיי דאס לאנד, און ער זאגט אז דאס איז מרומז ווייל ס'שטייט וילכו און הערשט נאכדעם ויאמר אליהם, אויב ער וואלט געוואלט עפעס זאגן פאר זיי וואלט ער עס געדארפט זאגן פאר זיי גייען אוועק, נאר נאכדעם וואס זיי זענען שוין אוועקגעגאנגען האט יוסף מתפלל געווען אל תרגזו בדרך, און ס'איז טאקע געווען פאר זיי קפיצת הדרך. פסוק כ ו, ויגידו לו לאמור. זיי זענען נישט גלייך צוגעגאנגען צום טאטן מיט די בשורה, ער וואלט עס נישט אויסגעהאלטן, פאר גרויס שמחה וואלט ער חלילה אוועקגעשטארבן אויפן פלאץ, האבן זיי פרובירט צו מסביר זיין אז זיי האבן א בשורה טובה, און אזוי ער זאל אנהייבן צוביסלעך ווערן אביסל פרייליך און קענען אויפנעמען די בשורה. דאס איז די פשט פון ויגידו לו לאמר, אדער ווי ס'שטייט אין מדרש אז זיי האבן גערעדט צווישן זיך אז יוסף לעבט, און שרח בת אשר האט דאס געהערט, און זי איז געגאנגען און איבערגעזאגט פארן זיידן. און אז זי האט געזאגט פארן זיידן אז יוסף לעבט האט ער איר אנגעווינטשן אז זי זאל אויך לעבן אויף אייביג, און זי איז טאקע פון די איינציגע מענטשן וואס זענען ארויפגעגאנגען אין גן עדן לעבעדיגערהייט, און זי לעבט נאך דארט עד היום הזה. זאגט די פסוק זיי האבן גערעדט אזעלכע ווערטער וואס פון דעם איז משמע אז זיי האבן א גוטע בשורה און נאכדעם האבן זיי ארויסגעברענגט די בשורה טובה עוד יוסף חי יוסף לעבט נאך וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים און אז ער איז דער געוועלטיגער אינעם גאנצן לאנד מצרים ויפג לבו זיין הארץ האט זיך אזוי ווי אוועקגעקערט ער האט נישט געוואלט אננעמען זייערע ווערטער כי לא האמין להם ווייל ער האט זיי נישט געגלייבט ער האט נישט געקענט גלייבן אזא מין זאך אז נאך אזויפיל יאר זאל מען געוואר ווערן אז יוסף לעבט נאך און אז ער איז גאר א מושל אין ארץ מצרים, ווי קומט דאס אז א פרעמדער מענטש פון אן אנדערע לאנד זאל ווערן א מושל אין אזא פרעמדע לאנד און נאכדערצו אין מצרים וואס דארט איז דא א געזעץ אז א עבד קען נישט זיין קיין מלך, ממילא האט ער זיך זייער געוואונדערט און ער האט עס נישט געקענט גלייבן. זאגט רש"י וכי הוא מושל ואשר הוא מושל און אז ער איז דער געוועלטיגער, ויפג לבו נחלף לבו והלך מלהאמין זיין הארץ האט זיך אוועקגעדרייט און ער האט נישט געוואלט גלייבן, לא היה לבו פונה אל הדברים זיין הארץ האט זיך נישט געקערט צו זייערע ווערטער, ס'איז א לשון מפיגין טעמן. בלשון משנה טרעפט מען אזא אויסדרוק מפיגין טעמן, ס'וועפט אויס די טעם, ס'גייט אוועק די טעם, וכמו מאין הפוגות, א מענטש וויינט אן אויפהער, וריחו לא נמר איז דא א פסוק, מתרגמינן וריחיה לא פג, טרעפט מען אלץ דעם לשון פג אויף עפעס וואס האט זיך געטוישט, דא האט זיך זיין הארץ געטוישט, ער האט נישט געוואלט אננעמען זייערע ווערטער. דער רמב"ן זאגט אז ויפג איז א לשון פון זיך אפהאקן, זיין הארץ האט ממש אויפגעהערט צו פונקציאנירן, ער איז אראפגעפאלן אין חלשות, און ער איז געווען א לאנגע צייט באוואוסטלאז, ביז זיי האבן אים דערמונטערט און איבערגעזאגט און איבערגעזאגט די ווערטער פון יוסף און מען האט אים אריינגעברענגט אין די גוטע בשורה און געוויזן די וועגענער, און מיט דעם איז ער צוביסלעך געקומען צו זיך און אנגעהויבן גלייבן וואס דא גייט פאר. פסוק כ"ז, וידברו אליו און זיי האבן גערעדט צו אים את כל דברי יוסף די אלע ווערטער פון יוסף אשר דיבר אליהם וואס ער האט גערעדט צו זיי, וואס יוסף האט זיי געזאגט אז ס'איז געווען א תועלת אז ער זאל אנקומען אהער, און אז ער וויל אז די טאטע מיט די קינדער זאלן אלע ארויפקומען דא און ער וועט זיי שפייזן, וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו, און ער האט געזען אויך די וועגענער וואס יוסף האט געשיקט אים צו טראגן ארויפצוברענגען, ותחי רוח יעקב אביהם, ס'האט אויפגעלעבט די גייסט פון זייער טאטן יעקב. זאגט רשי את כל דברי יוסף. פארוואס ווען מען האט אים פארציילט די אלע זאכן האט ער פלוצלינג אנגעהויבן גלייבן? ווייל סימן מסר להם במה היה עוסק כשפירש ממנו בפרשת עגלה ערופה. יוסף האט זיי איבערגעגעבן ווערטער אז זיי זאלן זאגן פארן טאטן אז ווען ער האט זיך צעשיידט פון אים האבן זיי געלערנט די פרשה פון עגלה ערופה. זאגן די ראשונים אז יעקב האט באגלייט יוסף'ן וישלחהו מעמק חברון מיינט ער האט אים באגלייט פון דארט, האט אים יוסף געזאגט פארוואס דרייסטו זיך נישט צוריק פארוואס באגלייטסטו מיך, האט אים האט אים יעקב געזאגט ס'וועט זיין א פרשה אין די תורה פון עגלה ערופה וואס די זקני בית דין וועלן דארפן זאגן ידינו לא שפכו את הדם הזה, וואס חזל זאגן אז מיט דעם מיינען זיי צו זאגן אונז האבן מיר אים נישט אוועקגעשיקט אן באגלייטן, פון דעם זעהן מיר די וויכטיגקייט פון באגלייטן א מענטש. און דאס זאגט דער פסוק דא וירא את העגלות, ער האט פארשטאנען פון די עגלות וואס יוסף האט געשיקט, עגלות טייטשט טאקע וועגענער, אבער די ווארט עגלות קען מען אויך ליינען עגלות, וואס דאס מיינט קעלבער, און דאס איז א רמז אויף די פרשת עגלה ערופה. זהו שאמר, דאס זאגט דער פסוק, וירא את העגלות אשר שלח יוסף, ולא נאמר אשר שלח פרעה, אזוי ווי עס איז געשטאנען אויבן אז פרעה האט געזאגט אז מען זאל נעמען די וועגענער און שפעטער שטייט אויכעט אז זיי האבן גענומען די וועגענער וואס פרעה האט געשיקט אבער דא שטייט אשר שלח יוסף און ס'מיינט די רמז פון די עגלה ערופה וואס יוסף האט געשיקט. ותחי רוח יעקב, ס'שטייט נישט ויחי יעקב, רוח מיינט שרתה עליו שכינה שפירשה ממנו, יעצט האט צוריק גערוהט אויף אים די שכינה וואס האט זיך געהאט אפגעשיידט מיט אים, ווען א מענטש איז בעצבות ובצער קען די שכינה נישט רוען אויף אים, די גאנצע צוויי און צוואנציג יאר האט ער נישט זוכה געווען צו השראת השכינה, און יעצט אז ער איז געווארן צוריק פרייליך איז די שכינה צוריק געקומען צו אים. פסוק כ ח, אז די שכינה איז שוין געווען ביי אים, האט ער באקומען דעם חשוב'ן נאמען צוריק פון ישראל, ויאמר ישראל האט ישראל געזאגט, רב, איך בין זייער פרייליך, איך האב דא זייער אסאך שמחות, עוד יוסף בני חי, מיין זון יוסף לעבט נאך. אלכה לאמיך גיין, ואראנו, און לאמיך אים זען, בטרם אמות, איידער איך וועל שטארבן. ס'איז דא וואס לערנען פשט אין רב עוד יוסף בני חי, די שבטים האבן געהאט געזאגט צוויי זאכן, יוסף לעבט, און ער איז דער הערשער אין מצרים. האט ער געזאגט רב, מיר איז גענוג די חלק אז עוד יוסף בני חי, ס'גייט מיר נישט אן די חלק אז ער איז אויך א הערשער אין מצרים, כ'פריי מיך מורא'דיג שטארק מיט דעם אז ער לעבט נאך. זאגט רשי רב, רב לי עוד שמחה וחדווה, ס'איז ביי מיר דא זייער א גרויסע פרייד, הואיל ועוד יוסף בני חי וויבאלד מיין זון יוסף לעבט נאך. קאפיטל מ ו פסוק א', ויסע ישראל וכל אשר לו, יעקב מיט אלעס וואס איז געווען צו אים, האבן זיך געצויגן, ויבא בארה שבע, פאר ער איז געגאנגען קיין מצרים זיך באזעצן, האט ער געוואלט נעמען רשות פונעם אייבערשטן אויף דעם, ער האט געקלערט אז אפשר פונקט ווי זיין טאטן האט דער אייבערשטער נישט געלאזט גיין קיין מצרים, איז אים וועט ער אויך נישט לאזן, איז דא שטייט טאקע נישט אז מען האט גענומען די גאנצע פארמעגן, און ס'שטייט נישט אז ער זאל האבן געריטן אויף די וועגענער וואס פרעה האט געשיקט, ער האט זיך נאכנישט געוואלט באנוצן דערמיט, ס'קען זיין אז דער אייבערשטער וועט אים נישט ערלויבן צו גיין קיין מצרים, טאר ער נאכנישט נוצן די וועגענער וואס פרעה האט נאר געשיקט אויפן חשבון אז ער גייט מיט דעם גיין קיין מצרים, איז ער געגאנגען קודם ויזבח זבחים לאלוקי אביו יצחק, ער האט געמאכט קרבנות שלמים פאר די באשעפער פון זיין טאטע יצחק, וואס פאר זיין טאטן יצחק האט דער אייבערשטער אנגעזאגט ער זאל נישט גיין קיין מצרים, האט ער געוואלט נעמען רשות אויב ער אליין מעג יא אראפגיין. זאגט רש י בארה שבע כמו לבאר שבע, היי בסוף תיבה במקום למד בתחילתה, אסאך מאל טרעפט מען דאס א היי צום סוף פון די ווארט אנשטאטס א למד פון אנהייב. לאלקי אביו יצחק, חייב אדם בכבוד אביו יותר מבכבוד זקינו, לפיכך תלה ביצחק ולא באברהם, א מענטש איז מער מחויב מכבד צו זיין זיין טאטן ווי זיין זיידן, פארדעם האט ער געזאגט ביים שעכטן די קרבנות אז ער טוט דאס פארן באשעפער פון זיין טאטן יצחק און ער האט נישט ערווענט זיין זיידן אברהם. פסוק ב' ויאמר אלקים לישראל במראות הלילה, דער אייבערשטער האט געזאגט צו יעקב אין א חלום פון ביינאכט ויאמר יעקב יעקב, וויבאלד דא גייט ער אראפנידערן קיין מצרים, און ס'גייט זיך אנהייבן די שווערע צייטן פאר כלל ישראל, רופט ער אים אן מיט דעם נידעריגערן נאמען פון יעקב, ווייל ער איז נישט יעצט אין די בחינה פון ישראל כי שרית עם אלקים ועם אנשים ותוכל, ויאמר. הנני. האט יעקב געזאגט, איך בין גרייט. זאגט רש י יעקב יעקב, א דאפלטע לשון, דאס איז א לשון חיבה, ווען איינער ליבט איינעם, חזר'ט ער איבער זיין נאמען אפאר מאל. פסוק ג', ויאמר האט דער אייבערשטער געזאגט, אנכי הקל אלוקי אביך, איך בין דער באשעפער פון דיין טאטן יצחק, פאר דיין טאטן האב איך טאקע געזאגט ער זאל נישט גיין קיין מצרים, אבער דיר געב איך יא רשות, און אל תירא מרדה מצרימה, האב נישט מורא פון צו נידערן קיין מצרים, כי לגוי גדול אשימך שם, פאר א גרויס פאלק וועל איך דיר דארטן מאכן. זאגט רשי אל תירא מרדה מצרימה, לפי שהיה מיצר, ס'האט אים וויי געטון על שנזקק לצאת לחוצה לארץ אז ער דארף ארויס גיין קיין חוץ לארץ האט אים דער אייבערשטער געזאגט, דאס איז מיין פלאן געווען פון אנהייב אן, ס'מוז זיך אנהייבן די גלות מצרים. ווייל יעקב האט מורא געהאט זאגט די חזקוני אז אין זיינע צייטן וועט זיך שוין אנהייבן די שווערע צייטן פון די גזירה פון ועבדום וענו אותם, האט אים דער אייבערשטער געזאגט, איך בין הקל אלקי אביך, פונקט ווי דיין טאטע האט נישט אליינס געזען די שעבוד און די עינוי, אזוי וועסטו עס אויך נישט זען, ס'וועט זיך אנהייבן נאך דיר, און כי לגוי גדול אשימך שם זאגט דער אור החיים הקדוש, דאס איז די ציל פון אלע גלות'ן און בפרט פון גלות מצרים, ארויסצונעמען די ניצוצות הקדושה וואס זענען דארט פארוואלגערט צווישן די עמקי הקליפות, ממילא איך מוז דיך אהין אריינפירן, און פון דעם האט יעקב פארשטאנען אז נישט נאר ער גייט יעצט אראפ אויף צייטווייליג ווי ער האט געזאגט פארדעם אלכה ואראנו בטרם אמות, נאר ער מוז דארטן בלייבן להשתקע, זיך באזעצן דארטן מיט אלע קינדער, און פארדעם האט ער טאקע צוזאמגעפאקט זיין גאנצע פארמעגן און אראפגעגאנגען קיין מצרים. פסוק ד' אנכי ארד עמך מצרימה, זאגט דער אייבערשטער, איך וועל נידערן מיט דיר קיין מצרים, ואנכי אעלך גם עלה, איך וועל דיך אויך ארויפברענגען פון דארט, ווייל יעקב האט מורא געהאט אז ער וועט נישט באערדיגט ווערן אין ארץ ישראל, האט אים דער אייבערשטער געזאגט, אפילו נאך דיין פטירה וועל איך דיך ארויפברענגען פון דארטן, ויוסף ישית ידו על עיניך, ער האט אים צוגעזאגט אז יוסף וועט מאריך ימים זיין און ער וועט נישט שטארבן בחייו, און יוסף וועט זיין ביי זיין פטירה, און ער וועט לייגן זיין האנט אויף דיינע אויגן, אזוי ווי עס איז דער מנהג אז די לעבעדיגע פארמאכן די אויגן פונעם טויטן, און דאס מיינט אויכעט אז ער וועט אכט געבן אויף אלע זיינע ענינים, און זען דערצו אז מען זאל אים ארויפטראגן און באערדיגן אין ארץ ישראל. אנדערע לערנען על עיניך אזוי ווי עניניך אויף אלע דיינע זאכן וועט זיך יוסף זארגן דו וועסט גארנישט דארפן טון יוסף וועט דיר אלעס צושטעלן וואס דו וועסט נאר דארפן זאגט רשי ואנכי אעלך הבטיחו להיות נקבר בארץ ער האט אים צוגעזאגט צו ווערן באערדיגט אין ארץ ישראל פסוק ה. ויקום יעקב מבאר שבע, האט זיך יעקב אויפגעהויבן פון באר שבע, וישאו בני ישראל את יעקב אביהם, די קינדער פון יעקב האבן גענומען זייער טאטן, ואת טפם און זייערע קינדער ואת נשיהם און זייערע פרויען, בעגלות, זיי האבן זיי געפירט אויף די וועגענער אשר שלח פרעה לשאת אותו וואס פרעה האט געשיקט צו טראגן יעקב דערמיט. פסוק ו', ויקחו און זיי האבן גענומען את מקניהם, זייערע בהמות ואת רכושם, און זייערע פארמעגנס אשר רכשו, וואס זיי האבן פארדינט בארץ כנען, אין לאנד כנען, ויבואו מצרימה און זיי זענען געקומען קיין מצרים, יעקב וכל זרעו איתו, יעקב און אלע זיינע קינדער מיט אים. זאגט רשי אשר רכשו בארץ כנען, אבל מה שרכש בפדן ארם, די אלע פארמעגנס וואס ער האט פארדינט אין פדן ארם, הכל נתן לעשו, אלעס האט ער אוועקגעגעבן פאר זיין ברודער עשו בשביל חלקו במערת המכפלה, אז עשו זאל אים אוועקגעבן זיין חלק פון די מערת המכפלה און מען זאל דארטן קענען באערדיגן יעקב. אמר, יעקב האט געזאגט, נכסי חוצה לארץ אינם כדאי לי, ס'איז מיר נישט ווערט זיך צו דרייען מיט פארמעגנס וואס איך האב פארדינט אינדרויסן פון ארץ ישראל, האט ער עס אוועק געגעבן פאר עשו, וזהו אשר כריתי לי, דאס האט ער געזאגט פאר זיינע קינדער אז מען זאל אים באערדיגן אין די מערת המכפלה, אשר כריתי לי, וואס דאס מיינט, וואס איך האב אויפגעהויפנט פאר מיר, העמיד לו צבורין של זהב וכסף כמין כרי, ער האט געמאכט א גאנצע שייער, א הויפן, פול מיט גאלד און זילבער פאר עשו, ואמר לו טול את אלו, נעם דעיע, און אין אויסטויש פון דעם, זאלסטו מיר אוועק געבן דיין חלק אין די מערת המכפלה. פּסוק ז׳, בניו, זײַנע זין, ובני בניו, און זײַנע זינס זין, איתו, מיט אים, בנותיו, זײַנע טעכטער, הגם ער האָט נאָר געהאַט איין טאָכטער, איז די סדר פֿונעם פּסוק צו זאָגן אַ לשון-רבים אַפֿילו נאָר אויף איינס, אַזוי ווי מע טרעפֿט ובני דן, חושים, ובני פּלוא, אליאָב, אָדער מיינט בנותיו די שנירן אויכעט, ובנות בניו, און די טעכטער פֿון זײַנע זין, וכל זרעו, און אַלע זײַנע. אור אייניקלעך, הביא איתו מצרימה, האט ער געברענגט מיט אים קיין מצרים. זאגט רש"י ובנות בניו, אין פסוק שטייט ארויסגעשריבן נאר איין טאכטער פון א זון, שרח בת אשר, אבער די לשון רבים, ובנות בניו, קומט מרמז זיין ויוכבד בת לוי אז זי איז אויכעט מיטגעגאנגען, ווי רש"י זאגט שפעטער אז זי איז געבוירן געווארן תיכף צווישן די מויערן פון מצרים ווען זיי זענען אריינגעקומען אהין, און פאר דעם זאגט שוין די פסוק א לשון רבים בנות בניו.